ברוך השם, מסכת בבא מציעא, דף ג, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער בטליתו של חברו. זאגט די גמרא, לימא מיר וועלן זאגן מתניתין דלא כרבי יוסי, ביי אונז אין דער משנה שטייט שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, שטייט אז דער זאל שווערן שאין לו בה פחות מחציה און דער אנדערער שווערט ויחלוקו, וועלן מיר זאגן די משנה איז נישט ווי ר' יוסי. ווייטער אין המפקיד איז דא אזא גמרא צוויי מענטשן האבן געגעבן צו באהאלטן, ראובן און שמעון האבן געגעבן צו באהאלטן צו לוי'ן, איינער האט געגעבן הונדערט זוז און דער צווייטער האט געגעבן צוויי הונדערט, יעצט דא טענה'ט ראובן איך האב געגעבן די צוויי הונדערט, און שמעון טענה'ט איך האב געגעבן די צוויי הונדערט, זאגט דארט דער תנא קמא אז הונדערט קומט דאך זיכער צו ראובענען און הונדערט קומט דאך זיכער צו שמעונען, זאל ער געבן הונדערט צו ראובענען און הונדערט צו שמעונען, און די דריטע הונדערט יהא מונח עד שיבא אליהו. קומט צו גיין רב יוסי און ער זאגט. אם כן, מה הפסיד הרמאי? דער וועלכער איז א רמאי, א ליגנער, ער האט נאר געגעבן הונדערט, אין וואס ער האט דאך גארנישט נישט קיין שאדן, ער האט דאך זיינס באקומען, דעריבער זאגט רבי יוסי, אלעס זאל בלייבן ליגן, אז אלעס וועט בלייבן ליגן, וועט דאך שוין דער רמאי, דער ליגנער, האבן שאדן, וועט ער זיך מודה זיין, ניין, ניין, איך האב נאר געגעבן הונדערט. וועלן מיר זאגן, אז אונזער משנה איז נישט ווי רבי יוסי, דאי כרבי יוסי אויב ווי רבי יוסי, הא אמר רבי יוסי זאגט דארט ביי דער מעשה זה מנה וזה מאתים זאגט ער דאך, אם כן מה הפסיד רמאי, אויב איך וועל אזוי יא זאגן וועט דער ליגנער ניט האבן קיין שאדן, אלא נאר וואס דען זאג איך, הכל יהיה מונח עד שיבא אליהו, דארט וואו ס'איז דא א שווינדלער זאל אלעס בלייבן ליגן. אי דא דארף לויט רבי יוסין אויסקומען ביי אונז אין די משנה אין אזא פאל שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה איך זאל זאגן קיינער באקומט נישט יהא מונח עד שיבא אליהו. פרעגט די גמרא אלא מאי ווי ווער זאל עס גיין רבנן ווי די רבנן כיוון דאמרי רבנן די רבנן זאגן דאך דארטן השאר. די דריטע מנה אויף וועלכער ס'דא דער סכסוך צווישן זיי, יהא מונח עד שיבוא אליהו, אז דאס בלייבט ליגן, האלטן דאך די רבנן אז דאס וואס אויף דעם א סכסוך איז עד שיבוא אליהו, הא נמי דא אויך איז דאך דער סכסוך אויף דעם גאנצן טלית, איז דאך עס כשאר דמי, איז דאך דאס גלייך ווי די דריטע הונדערט, דספיקא היא ס'איז דאך א ספק, אזוי ווי דארטן אויף דער מנה וואס זיי האבן א סכסוך, זאגן מיר יהא מונח עד שיבוא אליהו, דארף איך דא אויך זאגן אז די טלית זאל בלייבן ליגן עד שיבוא אליהו, ממילא קען עס נישט גיין, נישט בלויז ביי רבי יוסי, ביי די רבנן אויך נישט. זאגט די גמרא האי מאי, וואס פאר א צושטעל איז עס? אי אמרת בשלמא רבנן, אויב כ'וועל זאגן עס גייט ווי די רבנן, התם דארטן, דודאי האי מנה דחד מינייהו, די דריטע מנה איז דאך א זיכערע זאך אז דאס באלאנגט נאר צו איינעם, ממילא מיט דעם אויך וואס איך וויל זאגן מען זאל זיך טיילן, וועל איך דאך מוצא זיין זיכער א נישט ריכטיגן משפט. דעריבער, אמרי רבנן, זאגן די רבנן, יהא מונח עד שיבוא אליהו, ווייל כ'קען דארטן נישט זאגן יחלוקו, ווייל ס'איז דאך א זיכערע זאך אז ס'איז נישט אמת די חלוקה, בין איך זיך מסלק פון דעם דין, און איך זאג איך פסק'ן נישט יהא מונח. שוין א שאלה, יהא מונח מיינט מען נישט אז דארף עס אוועקגעבן צום בית דין, עס דארף בלייבן ליגן ביי דעם שומר. הכא דא דאיכא למימר איך קען זאגן דתרוייהו הוא, ס'קען דאך זיין ביידע האבן עס אויפגעהויבן צוזאמען, אמרי רבנן האבן די רבנן געזאגט פלגי בשבועה אז מ'צוטיילט זיך מיט א שבועה, אין די הוה אמינא האט די גמרא געלערנט, אז דעריבער זאגן די רבנן יהא מונח, ווייל איך וויל נישט אז דער ליגנער זאל פארדינען דעריבער, אין אמת'ן וואלט איך געדארפן זאגן יחלוקו, ס'איז מיר א ספק, און און ביידע זענען גלייכע מוחזקים דארף איך זאגן יחלוקו, נאר די רבנן זאגן נישט מצד הדין נאר מצד קנס שלא ירוויח הרמאי, פרעג איך זאל איך דא אויך זאגן יהא מונח אז דער שווינדלער לא ירוויח? זאגט די גמרא ניין, דער טעם פון די רבנן איז נישט וועגן קנס, נאר דארטן קען די בית דין נישט טענה'ן אזוין פסק, וואס דער פסק איז זיכער נישט ריכטיג, יחלוקו איז דאך זיכער נישט, אדער די מנה באלאנגט צו איינעם אדער צום צווייטן, אבער דא אויך קען דאך זיין ס'באלאנגט צו ביידע. אלא אי אמרת רבי יוסי היא אויב איך וויל זאגן אז עס גייט ווי רבי יוסי, השתא

דאך טו איך אלעס אוועקלייגן. הכא דאא דאיכא למימר דחד מינייהו היא, דאא קען דאך זיין דחד מינייהו היא אז איינער האט עס אויפגעהויבן און דער אנדערער האט אין דעם נישט קיין חלק לא כל שכן דאך אוודאי און אוודאי אז איך דארף נישט זאגן יחלוקו נאר איך דארף זאגן יהא מונח גיב א קוק דארטן זאג איך יהא מונח אפילו די מנה וואס באלאנגט זיכער צו ראובנ'ען און די מנה וואס באלאנגט זיכער צו שמעונ'ען דאס בלייבט אויכעט ליגן און דאא זאל איך גיין זאגן מען זאל זיך צוטיילן אין דער צייט וואס ס'איז נישט זיכער ס'קען דאך זיין אז די גאנצע זאך באלאנגט צו איינעם. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יוסי, אונזער משנה קען גיין ווי רבי יוסי. איך זאג א צווייטע סברה, דער גאנצער טעם פון רבי יוסי'ן איז דאך איך וויל אז דער רמאי זאל מודה זיין, אז ער זאל מודה זיין אז ער זאל האבן שאדן, לויט רבי יוסי'ן וויל איך אז ער זאל האבן שאדן ממילא וועט ער מודה זיין. התם דארטן ודאי איכא רמאי, ס'איז דאך דארט זיכער דא א רמאי. איינער האט געגעבן נאר הונדערט, איז דער ביידע טענה'ן צוויי הונדערט, דעריבער זאגן מיר יהא מונח, אלע די גאנצע דריי הונדערט בלייבט ליגן, וועט דער רמאי האבן שאדן, וועט ער מודה זיין, אבער הכא דאא מי יימר דאיכא רמאי,

אי נמי נאך א זאך זאגט די גמרא, התם דארטן נאר ביי זה מנה ביי זה מאתים, קניס ליה רב יוסי לרמאי, האט רב יוסי געקנס'עט דעם שווינדלער, כי היכי דלודי, מיט דעם א וואס מען בלייבט ליגן די גאנצע דרײַ הונדערט, דער רמאי האט נישט זיינע הונדערט, וועט ער גיין מודה זיין. אבער הכא דאא מאי פסידא אית ליה, דער וועלכער האט נישט קיין חלק, וואס פאר א שאדן האט ער אז אויב כ'וועל זאגן יהא מונח דלודי אז ער זאל מודה זיין? ער וועט מודה זיין וועט ער דאך סייווי גארנישט נישט באקומען. תוספות זאגט, דער חילוק פון די צוויי תירוצים כאפט. ווען איינער זאגט אני מצאתיה היום און דער אנדערער זאגט אני מצאתיה אתמול איז דאך וודאי איכא רמאי וועט דעמאלט לויטן ערשטן תירוץ אין גמרא וואס די גמרא איז מחלק התם וודאי איכא רמאי און דא נישט דא קיין רמאי אבער אין אזא פאל ווען איינער זאגט כ'האב היינט געפינען און דער אנדערער זאגט נעכטן וועט אויך רבי יוסי מודה זיין אז יהא מונח אבער לויטן צווייטן אי נמי וואס די גמרא זאגט אז לויט ר' יוסין קען איך נישט זאגן יהא מונח ווייל דער רמאה וועט סיי ווי גארנישט נישט האבן קיין שאדן, וועט דעמאלט אויסקומען אז ווען איינער זאגט אני מצאתיה היום און דער אנדערער זאגט אני מצאתיה אתמול וועל איך דעמאלט אויך זאגן יחלוקו ווייל אויך די זעלבע זאך, דער רמאה האט דאך גארנישט נישט קיין שאדן פון דעם וואס ליגט. פרעגט די גמרא. דו האסט געזאגט אין דעם אי נמי אז דעריבער האלט נישט רב יוסי דא יהא מונח ווייל דער רמאה וועט דא נישט האבן קיין שאדן. תינח מציאה, ביי א מציאה, דער שווינדלער האט גארנישט ניט קיין שאדן. אבער מקח וממכר מאי איכא למימר, אין דער משנה איז דאך דא נאך א פאל זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, האב מיר דאך היינט געלערנט אין גמרא פשט אין דער משנה אז איינער האט באקומען געלט פון צוויי מענטשן פאר דעם חפץ, פון איינעם מדעתיה און פון איינעם בעל כרחיה, דארט נאר אז איך וויל זאגן יהא מונח אז ס'זאל בלייבן ליגן די חפץ, און אויך זאל בלייבן ליגן געלט, נישט די גאנצע געלט, דעם מוכר קומט דאך פאר דעם חפץ און זאל ליגן געלט, דעמאלט וועט דאך דער רמאה האבן שאדן, פארוואס שטייט אין דער משנה אין אזא פאל ווען צוויי האבן א סכסוך וועגן א זאך, דער זאגט איך האב עס געקויפט און דער אנדערער זאגט איך האב עס געקויפט, שטייט אויך אין דער משנה, יחלוקו, זאל איך זאגן לויט ר' יוסין, יהא מונח, וועט דער רמאה האבן שאדן, וועט ער מודה זיין, אלא מחוורתא, די גלייכסטע זאך איז כדשנין מעיקרא, אזוי ווי מיר האבן פריער געענטפערט, אז ווען זאגט ר' יוסי, יהא מונח, דארט וואו ס'איז זיכער דא א רמאה, אבער דארטן וואו ס'איז זיכער נישט דא א רמאה, דארטן האלט רבי יוסי יחלוקו, איז דא ביי מקח וממכר, ס'איז נישט וודאי איכא רמאה, יעדער איינער מיינט אז ער האט צו אים באשטאנען, ער האט עס אים פארקויפט. פרעגט די גמרא, בין לרבנן בין לרבי יוסי, סיי לויט די רבנן וואס זיי זאגן ביי דעם פאל, שניים שהפקידו זה מנה וזה מאתים, זאגן די רבנן מען גיט דעם א מנה און דעם א מנה, והשאר יהא מונח, בין לרבי יוסי, סיי לויט רבי יוסי וואס ער לערנט, הכל יהא מונח. התם דאָרטן גבי חנווני על פּנקסו, אַ חנווני, װאָס פֿאַרקױפֿט זאַכן, איז דער דין, אַז ער טענהט, אַז דער מענטש האָט בײַ אים געקױפֿט, זאָגן מיר, נשבע ונוטל, כאָטש שטענדיק איז דאָך דאָ אַ כּלל, כּל הנשבעין נשבעין ולא משלמין שטענדיג טוט שווערן, ווער? נישט דער וועלכער מאנט שווערט אז מ'איז שולדיג, נאר עס שווערט דער נתבע, ער איז נישט שולדיג. אבער חנווני על פנקסו איז דאך דא איינס פון די פאר זאכן וואס איך זאג, נשבע ונוטל שטייט דארט א דערמאנט אין גמרא, ווי וועט זיין? דער בעל הבית האט געזאגט צו זיין ארבעטער, איך קום דיר פאר דער ארבעט א סלע, גיי צו דעם חנווני און נעם ביי אים דארטן פירות פאר דעם סלע. נאכער קומט צו גיין דער חנווני. און ער מאנט פון דעם בעל הבית דער חנווני איז באגלייבט, אזוי זאגן מיר דער חנווני על פנקסו באגלייבט, נאכער קומט צו גיין דער פועל ער מאנט ביי דעם בעל הבית כ'האב נישט גענומען, זאגן די רבנן אז דער חנווני שווערט אז ער האט געגעבן און ער באקומט דעם סלע, און דער ארבעטער שווערט ער האט נישט באקומען און ער באקומט דעם סלע דער בעל הבית האט שאדן. רבי יוסי ווידער זאגט, ווי קען איך מחייב זיין צוויי צו שווערן אין דער צייט וואס איך ווייס זיכער איינער וועט פאלש שווערן? בן ננס זאגט, ווי קען איך אזוי אים מחייב זיין?

איך זאל ארויסנעמען די געלט פון דעם בעל הבית ויהא מונח ס'זאל בלייבן ליגן עד שיבא אליהו דהא בודאי איכא רמאי ס'איז דאך זיכער דארטן פארהאנען א ליגנער מיר האבן דאך אפגעשלאגן מיר האבן דאך געזאגט מחוורתא כדמעיקרא דאס וואס מיר האבן געזאגט אז זאל יהא מונח כי היכי דלודי דאס האבן מיר דאך אפגעפרעגט. אז איך דעריבער זאגן מיר יהא מונח כדי דער רמאי זאל האבן שאדן, דאס האט דאך די גמרא אפגעפרעגט, ווייל מקח וממכר מאי איכא למימר. נאר איך בלייב ביי דעם ערשטן תירוץ. וואס איז געווען דער ערשטע תירוץ וואס מיר האבן געזאגט, אז דארטן בוודאי איכא רמאי, דעמאלט זאגט רבי יוסי אלעס זאל בלייבן ליגן, און די רבנן זאגן ס'זאל בלייבן ליגן די זאך אויף וועלכן עס איז דער סכסוך, איז דאך דארטן נאר איז דאך דער סכסוך אויף די אויף די גאנצע זאך, פארוואס זאל מען דארטן נישט זאגן אז כ'זאל ארויסנעמען די געלט פון בעל הבית ויהא מונח עד שיבא אליהו דהא בודאי איכא רמאה, ס'איז דאך זיכער דא איינער א רמאה, אדער דער חנווני איז א רמאה, אדער דער ארבעטער איז א רמאה. זאגט די גמרא אמרי, כ'על דיר ענטפער התם היינו טעמא דארטן איז דאס איז דער טעם דאמר ליה חנווני לבעל הבית דער חנווני דער סטאר מאן זאגט צום בעל בית דו האסט געזאגט מיר איך זאל געבן די ארבעטער אנא שליחותא דידך קא עבדינא איך האב געטאן דיין שליחות מאי אית לי גבי שכיר וואס פאר א זאכן האב איך צו טאן מיט א שכיר אף על גב דקא משתבע לי. כאטש ער שווערט מיר, לא מהימן לי בשבועה, איך גלייב אים נישט בשבועה, איי וועט איר פרעגן אומעטום אז ס'איז דא א סכסוך צווישן צוויי מענטשן און מ'איז מחייב איינעם צו שווערן, זאל ער זאגן איך גלייב אים נישט בשבועה, נאר ס'איז אנדערש, מיר וועלן זאגן א משל, אין גמרא שטייט אז איך האב געגעבן א זאך צו א שומר צו היטן, און דער שומר חינם טענה'ט נגנבה, זאגן מיר דער שומר דארף שווערן אז נגנבה איז ער פטור, דער באלבאס קען נישט טענה'ן לא מהימן לי בשבועה, דו טראסט דאך אים, דו אליין האסט אים געגעבן צו האלטן, ווי וועט זיין אז דער שומר האט איבער געגעבן די זאך צו היטן צו א צווייטן שומר, און דער צווייטער שומר וויל שווערן? זאגט דער בעל בית, איך איך האב מיט דעם מענטש נישט קיין ביזנעס, ער איז מיר נישט באגלייבט בשבועה, איך קען נישט צווינגען א מענטש זאגן ער זאל יענעם גלייבן בשבועה, דער מענטש וועלכע ער אליין האט אין אים נאמנות, ער האט מיט אים זאכן, למשל ביי דעם דין פון מודה במקצת, איינער מאנט ביי דעם אנדערן הונדערט. און ער איז מודה נאר אין פופציג, זאגן מיר ער דארף שווערן, איך גלייב דיר נישט, וואס הייסט דו גלייבסט אים נישט? דו האלטסט זיך אים יא פאר א איש מהימן, והא ראיה דו האסט אים געטרויעט? אבער אזוי יא, זאגט דער חנווני, וואס? דער ארבעטער זאל ביי מיר שווערן? איך גלייב אים נישט, איך טראסט אים נישט. את האמנתיה דו בעל הבית דו גלייבסט אים דלא אמרת לי דו האסט נישט געזאגט צו מיר בסהדי הב ליה דו האסט מיר נישט געזאגט אז איך זאל געבן פאר עדות כדי ער זאל נישט קענען טענה'ן ער האט נישט באקומען ממילא ביסטו דאך שולדיג דארף איך נישט ליידן צוליב דיר אז מיין געלט זאל בלייבן ליגן. איז דאך די טענה פון דעם חנווני א גוטע טענה, דעריבער זאגן מיר דער חנווני באקומט, ושכיר נמי אמר ליה לבעל הבית, דער שכיר זאגט אויך צום בעל הבית, אנא עבדי עבידתא גבך, איך האב ביי דיר געארבעט, ביסט מיר שולדיג פאר דער ארבעט, מאי אית לי גבי חנווני, וואס האב איך צו טון מיט דעם חנווני, איך גלייב אים נישט, ער וויל שווערן האט מיר געגעבן אף על גב דמשתבע לי, כאטש ער וועט מיר שווערן, לא מהימן לי, איך גלייב אים נישט, הילכך דעריבער האלטן די רבנן, תרוייהו משתבעי, ביידע, דער חנווני און דער ארבעטער שווערן, ושקלי מבעל הבית, ווייל זייער טענה איז א ריכטיגע טענה. ס'דא א שאלה להלכה אויב אויף א אנדער סארט עדות וועט זיין דער חנווני מיט דעם פועל וועלן זיין צוויי עדות אויף א זאך אויף קידושי אשה צי אויף אנדערע זאכן צי זיי זענען כשר'ע עדות ווייל דער פאקט איז דאך איינער פון זיי האט דאך זיכער פאלש געשוואוירן ווייס איך דאך זיכער דער וואס שווערט פאלש איז דאך פסול לעדות. אבער אנדערע זאגן ניין. כ'ווייס טאקע נישט ווער עס האט פאלש געשוואוירן, אבער כ'ווייס דאך זיכער איינער האט פאלש געשוואוירן, און איך דארף יעצט מצרף זיין די ביידע זאלן זיין פאר עדות. רש"י, דער דין איז, ראובן מאנט ביי שמעונ'ן, מאנט ער איז מיר שולדיג הונדערט דאס. און שמעון לייקנט, כ'קום דיר גארנישט ניט, איז מדין תורה המוציא מחבירו עליו הראיה, אז ראובן האט נישט קיין באווייז דארף ער נישט געבן, שווערן דארף ער אויך נישט, ס'איז נאר די רבנן האבן מתקן געווען, אבער מדין תורה דארף ער ניט שווערן, ווי ער דארף בה זיין אז דער שמעון איז מודה במקצת, ער זאגט איך קום דיר נישט קיין הונדערט איך קום דיר נאר צוואנציג, דעמאלט דארף ער שווערן, די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם פון דעם, הייסט עס אז מודה במקצת דארף שווערן. אבער וואס זאגט רב חייא. תני רב חייא האט רב חייא געלערנט מנה לי בידך, ראובן גייט צו צו שמעונ'ען און ער זאגט דו שמעון קומסט מיר א מנה והלה אומר, און שמעון זאגט אין לך בידי כלום, איך בין דיר גארניט ניט שולדיג, והעדים מעידים אותו. עדות זאגן עדות שיש לו חמישים זוז אז פֿופֿציק זוז ווייסן זיי זיכער איז שמעון שולדיג און די אנדערע חמישים זוז ווייסן זיי נישט, זיי האבן געהערט אז שמעון ראובן האט געמאנט האט געזאגט שמעון'ען אז ער זאל געבן פֿופֿציק זוז וואס צו דעם און דעם מענטש פון מיין חוב און ער האט געזאגט כ'וועל געבן ווייסן זיי זיכער אז פופציג איז ער שולדיג. נותן לו חמישים זוז, חמישים זוז איז דאך דא עדות דארף ער דאס אים געבן. וישבע על השאר. אויף די אנדערע פופציג דארף שמעון שווערן ער איז נישט שולדיג די אנדערע פופציג, אזוי ווי אימער דעם זאגט דאך די תורה מודה במקצת הטענה דארף ער שווערן אויף די איבריגע ער איז נישט שולדיג, איז דא אויך אזוי דער דין. כאטש אויף דעם מקצת האט ער נישט מודה געווען, נאר ווייל עס איז דאך דא עדות אז אביסל איז ער שולדיג, שלא תהא ס'זאל נישט זיין הודאת פיו, דעמאלט ווען ער איז אליין מודה, גדולה גרעסער מהעדאת עדים, ווען ער אליין איז מודה זאל ער זאגן דארף ער שווערן, און ביי העדאת עדים אויף א מקצת זאל ער נישט שווערן, דאס קען איך נישט זאגן, מקל וחומר, איך האב א קל וחומר צו זאגן. אז הודאת פיו איז נישט קיין גרעסערע כח ווי עדות ותנא תונא, און מיר האבן א ראיה פון תנא פון אונזער משנה, אין דער משנה שטייט שנים אוחזין בטלית, צוויי האלטן אין א מלבוש, ווי שטייט דארט אין דער משנה זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה? שטייט אין דער משנה מען זאל שווערן איידער מען גייט צו צו די גמרא. ראובן און שמעון ביידע האלטן דעם טלית. ראובן זאגט כולו שלי, דאס וואס דו האלסט אין דיין האנט באלאנגט אויך צו מיר. און שמעון איז א כופר הכל, ער זאגט ס'באלאנגט גארנישט צו דיר אינגאנצן, נאר עדות איז דא דאס וואס דער ראובן האלט איז דאס א עדות, אויף וויפיל איז דאס א עדות? אויף א האלב, איז דאך עס גלייך, ראובן זאגט קומסט מיר די גאנצע, און שמעון לייקנט די גאנצע, און ראובן האט עדות,

די גאנצע זאך און שמעון לייקנט די גאנצע זאך, עדות איז פארהאנען אויף וויפיל? אויף א העלפט. וקתני שטייט אין דער משנה ישבע אז מען זאל שווערן, איז דאך פון דעם א ראיה צו דעם דין וואס מיר האבן פריער געזאגט אז אויב ער מאנט ביי דעם אנדערן מנה און דער חבר, איז כופר הכל, און אויב די עדות זאגן א מקצת האט עס דעם זעלבן דין ווי מודה במקצת. רש"י. פרעגט די גמרא, מאי שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר, איך האב געוואלט זאגן אז הודאת פיו איז גרעסער פון עדות, נאר וואס דען, קום איך צו איך האב א קל וחומר, נישט אזוי? מהיכי תיתי זאל איך דא א הוה אמינא צו זאגן אז הודאת פיו איז גרעסער פון עדות, און מכח קל וחומר זאל איך זאגן אנדערש? שלא תאמר זאלסט נישט זאגן הודאת פיו הוא דרמיא רחמנא שבועה עליה ווען ער איז אליין מודה האט די תורה געזאגט ער זאל שווערן ביי מודה במקצת האט די תורה געזאגט ער זאל שווערן כדרבה די סברה וואס רבה זאגט דאמר רבה רבה האט געזאגט מפני מה אמרה תורה פארוואס זאגט די תורה מודה מקצת הטענה ישבע ווען איינער מאנט ביי דעם אנדערן הונדערט און ער איז מודה נאר צען, האט די תורה געזאגט ער זאל שווערן, איך לערן עס אפ פון דעם פסוק אשר יאמר כי הוא זה, פארוואס זאל ער ניט שווערן? איז רש"י לערנט אז דאס וואס ער איז מודה דארף ער האבן דעם דין ווי משיב אבידה, און ווען איינער האט געפונען אן אבידה און דער בעל הבית האט געפונען א בייטל מיט געלט, קומט צו גיין דער בעל הבית און ער ציילט איבער, זאגט ער, ס'איז ס'איז געוועזן מער, זאגן מיר, ער דארף ניט שווערן, זאל ער דא אויך האבן דעם דין פון משיב אבידה, ס'קאן זיין אנדערע אופנים משיב אבידה, תוספות וויל נישט אזוי לערנען ווי רש"י, ווייל ס'איז דא א בפירוש'ע משנה אין גיטין אז דער דין משיב אבידה דארף ניט שווערן, דאס איז נאר א תקנה דרבנן, דעריבער לערנט תוספות אזוי א פשט, מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע, גיב א קוק, ווען ער איז א כופר הכל, ער לייקנט אינגאנצן, דארף ער ניט שווערן, איז ער איז מודה, זאל איך אים גלייבן מיט א מיגו, ער האט דאך געהאט א ברירה צו לייקענען אלעס, און אויב די תורה זאגט ווידער אז מען זאל שווערן, זאל איך אפלערנען פון דא אז מען זאגט נישט קיין מיגו? איז דער תירוץ, חזקה ס'איז א פאקט, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, א מענטש האט נישט, איז נישט מעיז פניו בפני בעל חובו, האט מען דאך דאס געלערנט אין. בבא קמא דארטן, דארט א מחלוקת פון רש י מיט תוספות, רש י זאגט פארוואס אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, ווייל א מענטש האט אים געטון א טובה, ער האט אים געליגן געלט, קען ער נישט גיין לייקענען, וועט אויסקומען לויט רש י אז אויב עס האנדלט זיך נישט ביי א הלוואה נאר ביי א פקדון איז ער יא מעיז פניו, אבער תוספות דארט שלאגט עס אפ, און תוספות טייטשט אנדערש, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ווייל ער חברו מכיר בשקרו, א מענטש קען נישט זיין אזא מחוצף ווען חברו מכיר בשקרו ער זאל לייקענען. איי והא, אויב אזוי יא, גלייב אים דאס וואס ער זאגט, אויב איך זאג א מענטש אז מען טוט אים א טובה וועט ער נישט לייקענען, זאג מיר ניין, והאי בכוליה בעי דנכפריה, אין אמת'ן וואלט ער געלייקנט אינגאנצן, והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פנים, ווייל א מענטש איז נישט מעיז פנים אז ער זאל גיין לייקענען אין אלעס. יעצט אויב אזוי יא, ווי קען איך אים הייסן שווערן לערנט רש י? ער טענה'ט דאך אז מער איז ער נישט שולדיג, בין איך אים חושד אויף דעם געלט? אויב אזוי דו זאגסט אז ער זאגט נישט אמת, וועט ער אפשר שווערן פאלש. אזוי ווי ביסט אים חושד אז ער איז עובר אויף דעם לאו פון לא תגזול, איז די זעלבע זאך זיי אים אויך חושד אז ער איז עובר אויף דעם לאו פון פאלש שווערן, דאס הייסט מיגו דחשיד אממונא, אזוי ווי ביסט אים חושד אויף געלט, זיי אים חושד אז ער טוט פאלש שווערן. אבער תוספות, תוספות לערנט מיגו דחשיד אממונא, זאגט מען נישט חשיד אשבועתא, לערנט תוספות אזוי א פשט, אויב ווי דו דו זאגסט אין אדם מעיז זאגט זאגט ער דאך אמת, אז מער איז ער נישט שולדיג פארוואס זאל ער שווערן, זאל ער זיין באגלייבט במיגו דאי בעי כופר הכל, איז דער תירוץ לויט רש י, איך בין אים נישט חושד אויף ממון, אין אמת'ן וויל ער נישט יענעם באגזלען, והאי בכוליה בעי דלודי ליה. ער וויל מודה זיין די גאנצע זאך וואס ר'איז שולדיג. והא דלא אודי, דעריבער האט ער יעצט נאר מודה געווען אביסל, אישתמוטי דקא משתמט מיניה, ער וויל זיך ארויסשלעפן ווייל ער האט יעצט נישט צו באצאלן. סבר, ער טראכט, עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה, ווען כ'וועל האבן געלט וועל איך אים באצאלן, אויב כ'וועל יעצט מודה זיין און כ'האב נישט קיין געלט, וועט די בית דין גיין, ס'וועט צונעמען מיינע נכסים, וועל איך יעצט לייקענען, און אז כ'וועל האבן געלט וועל איך אים באצאלן, ממילא בין איך אים נישט חושד אויף ממון. ואמר רחמנא, זאגט די תורה, רמי שבועה עליה, ער זאל שווערן, כי היכי דלודי ליה בכוליה, כדי ער זאל מודה זיין די גאנצע זאך. דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי ווען ער איז מודה במקצת, אבל העדאת עדים. דליכא למימר הכי, ביי העדאת עדים קען איך אזוי נישט זאגן, ער האט דאך געלייקנט אינגאנצן, ממילא זע איך דאך ער איז א מענטש וואס איז חשוד אויף ממונא, זאל איך זאגן חשוד אממונא חשוד אשבועתא, אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען אז ער זאל נישט שווערן. קא משמע לן קל וחומר, לערן איך אפ פון א קל וחומר אז אויב הודאת פיו איז אים מחייב א שבועה, איז די זעלבע זאך ווען די עדות זאגן עדות אויף א מקצת, ער מאנט ביי אים מנה, און די עדות זאגן זיי ווייסן אויף פופציג איז ער שולדיג, די איבריגע ווייסן זיי נישט, איז ער אויכעט מחויב א שבועה. פרעגט די גמרא, ומאי קל וחומר? וואס איז דער קל וחומר? די גמרא האט פריער געזאגט אז אויב איינער, ראובן, זאגט צו שמעונ'ן, מנה לי בידך, און שמעון איז כופר הכל, ער זאגט כ'בין גארנישט נישט שולדיג, איז דאך דער דין, אז שמעון דארף נישט שווערן, כופר הכל איז מן התורה פטור פון די שבועה, ווען שמעון איז מודה במקצת דארף ער שווערן, ווען ר'איז כופר הכל דארף ער נישט שווערן, איז דא ביי די עדות וואס זיי זאגן עדות אויף חמישים, חמישים זוז איז ער שולדיג, און די אנדערע חמישים ווייסן זיי נישט צו ר'איז שולדיג. זאגן מיר אז די חמישים זוז וואס איך האב עדות דארף ער אים געבן, און אויף די אנדערע דארף ער שווערן, ווייל איך האב א קל וחומר אז אויב הודאת פיו, אויב ער איז מודה מודה במקצת איז ער מחויב א שבועה, איז אוודאי און אוודאי העדאת עדים איז אוודאי מחייב א שבועה. פרעגט די גמרא אויף דעם ומאי קל וחומר, וואס איז דער קל וחומר? זאגט די גמרא אזוי, מה דאך פיו שאין מחייבו ממון, מיט זיין מויל ער איז מודה קען ער זיך נישט מחייב זיין קיין געלט, די גמרא וועט באלד עס ערקלערן, דאך איז דער דין מחייבו שבועה, ער איז מודה במקצת, איז ער חייב צו שווערן אויף די איבריגע עדים שמחייבין אותו ממון, עדות וואס זענען אים מחייב אויף די פֿופֿציק וואס האבן געזאגט עדות, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שמחייבין אותו שבועה, אז זיי קענען מחייב זיין די עדות אויף די אנדערע פֿופֿציק. אז ער זאל שווערן ער איז ניט שולדיק. וואס האבן מיר דא אויך געזאגט? אז די נאמנות פון עדות איז א שטארקערע, אז ס'איז מחייב ממון, איז אוודאי און אוודאי ס'איז מחייב א שבועה. פרעגט די גמרא, ופיו אין מחייבו ממון, אויב דער מענטש איז מודה איז ער נישט מחויב צו באצאלן קיין געלט, והא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, מיר האבן דאך א כלל הודאת בעל דין איז גלייך כמאה עדים, ממילא איז דאך פיו אים אויך מחייב ממון, האב איך דאך נישט קיין קל וחומר, איז די גמרא דא זייער שווער. וואס איז געווען די הוה אמינא פון גמרא ומה פיו שאין מחייבו ממון? ווער ווייסט דאס נישט הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. איז דער קצות סימן לד, סעיף קטן ד', קלערט אין דעם גדר פון הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, צי דאס איז די טייטש, ס'איז א נייע חיוב אדער א מתנה, א מענטש קען זיך מחייב זיין אפילו ער איז נישט מחויב מצד הדין, אדער דאס גייט צו מטעם נאמנות, א מענטש איז באגלייבט אויף זיך מער ווי מאה עדים, אזוי ווי די תורה האט געגלייבט צוויי עדות זאגן עדות אויפן מענטש, אזוי האט די תורה געגלייבט דער מענטש אויף זיך, כאטש א קרוב איז דאך פסול לעדות, בין לזכות בין לחובה, און א מענטש איז דאך א קרוב אצל עצמו, נאר דאך ווען עס האנדלט זיך לחובתו האט די תורה נישט גע'פסל'ט. דער ראגאטשאווער אין צפנת פענח, הלכות נערה בתולה, פרק א' הלכה א', לערנט איז מסביר די גמרא אין די הוה אמינא ווי איך האב געזאגט מה פיו שאין מחייבו ממון, האב איך געלערנט אז הודאת בעל דין גייט ווי א נייע התחייבות, א מענטש קען זיך מחייב זיין, איז דאך נישט דאס די טייטש אז דאס איז דער כח פון זיין מויל איז באגלייבט אין די מסקנא האלט די גמרא אז דאס איז מטעם נאמנות, אויב אזוי אז דאס איז מטעם נאמנות קען איך דאך שוין נישט זאגן מה לפיו שכן אין מחייבו ממון. ענטפערט די גמרא, מאי ממון? קנס. דאס וואס איך האב געזאגט פיו איז נישט מחייב קיין ממון, מיינט מען קנס. ומה דאך פיו שאין מחייבו קנס? כ'לערן אפ א מודה בקנס איז פטור, שטייט אשר ירשיעון אלקים פרט למרשיע את עצמו, מחייבו שבועה, דאך איז פיו ווען ער איז מודה במקצת איז ער מחויב א שבועה. עדים שמחייבין אותו קנס, עדים זענען מחייב קנס, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שמחייבין אותו שבועה. דער קצות החושן, סימן א', סעיף קטן ו', פרעגט, אויב איך לערן מודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור? איז דאך דאס וואס מודה בקנס פטור איז דאס נישט ווייל ס'א חיסרון אין זיין נאמנות ווייל ער האט נישט קיין כח זיך מחייב צו זיין קנס. ווייל גיב א קוק, איך קען דאך אן זיין הודאה אים מחייב זיין דורך עדות, נאר וואס דען, זיין הודאה מאכט א פטור, דעריבער אפילו עס קומט שפעטער נאכדעם עדות איז ער פטור ווייל ס'שוין חל געווארן דער פטור לויט זיין הודאה ווי די גמרא וויל זאגן א סברא אין ענדע בבא קמא אז אויב ר'האט געשוואוירן אז ר'איז ניט שולדיג אפילו עס קומט שפעטער עדות אז ר'איז יא שולדיג ר'האט פאלש געשוואוירן נאר די שבועה האט געשאפן א פטור אויב אזוי ווי וויל די גמרא אפלערנען פון פיו שאין מחייבו קנס אויף העדאת עדים דאס וואס די פיו איז נישט מחייב קיין קנס איז דאס נישט ווייל עס פעלט אין נאמנות נאר ס'איז א פטור מיוחד פון גזירת הכתוב. וואס איז דער קל וחומר? ווילן אנדערע זאגן אז דער קל וחומר גייט אליבא דשמואל וואס ער לערנט מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, לויט אים איז דאך דאס וואס איך זאג מודה בקנס איז פטור ווייל ס'איז א חיסרון אין נאמנות, דעריבער אז ס'קומט שפעטער עדות איז ער חייב. זאגט די גמרא מה לפיו שכן מחייבו קרבן, פיו איז זיך מחייב א קרבן, ווייל עס שטייט והתודה אשר חטא והביא, תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קרבן, אויב ר'איז מכחיש די עדות איז ער פטור פון א קרבן, שטייט או הודע אליו ולא שיודיעוהו אחרים, ממילא די פיו טאקע האט א שטארקען כח, דעריבער זאגן מיר מודה במקצת דארף שווערן, אבער ווען די עדות זאגן עדות די מקצת איז ער שולדיג, ווער זאגט ער זאל שווערן? זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, רב חייא כרב מאיר סבירא ליה, רב חייא האלט ווי רב מאיר, דאמר וואס רב מאיר לערנט, עדים מחייבין אותו קרבן מקל וחומר, אז די עדות זענען אים מחייב א קרבן מכח הקל וחומר, דתנן מיר האבן געלערנט, אמרו לו שניים, צוויי מענטשן האבן געזאגט צו אים, אכלת חלב, דו האסט געגעסן חלב בשוגג, און דו דארפסט ברענגען א קרבן חטאת, והוא אומר, און ער זאגט, לא אכלתי, איך האב נישט געגעסן. ר' מאיר מחייב, ר' מאיר זאגט כאטש ער לייקנט אפ די עדות, דאך דארף ער ברענגען א קרבן חטאת, וחכמים פוטרים, און די חכמים פטר'ן. חכמים זאגן ווייל ער טוט אפלייקען די עדות דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן חטאת. אמר ר' מאיר, האט ר' מאיר געזאגט, אם הביאוהו שניים לידי מיתה חמורה, אויב צוויי עדות קענען אים מחייב זיין מיתה וואס איז הארב, לא יביאוהו לידי קרבן הקל, זאלן צוויי עדות אים נישט מחייב זיין א קרבן. אמרו לו, האט די חכמים געזאגט צו אים, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי, אויב ער וויל זאגן מזיד הייתי, יפטר, וועט ער דאך זיין פטור. דעריבער זאגן מיר אז יעצט איך זאג לא אכלתי איז ער פטור, ווייל אויב די זאך איז ער איז שולדיג א חטאת נאר ער וויל זיך ארויסדרייען פון דעם קען ער דאך זאגן לא אכלתי. תוספות פרעגט, ווי קען ער זאגן מזיד הייתי אין אדם משים עצמו רשע, אזוי זאגט די גמרא פלוני רבעני לרצונו, זאגט תוספות, ער וויל טון תשובה און ער וויל נישט ברענגען קיין חולין לעזרה, וועט ער צוליב דעם זאגן מזיד הייתי כדי ער זאל נישט דארפן ברענגען קיין קרבן, ממילא אז מען האלט ווי רבי מאיר, איז עדים אים אויך מחייב א קרבן, קען איך נישט אפפרעגן מה לפיו שכן מחייבו קרבן, פרעגט די גמרא אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם. די גמרא האט דא געלערנט אין די הוה אמינא אז די מחלוקת פון ר' מאיר'ן מיט די רבנן איז נאר ביי א חטאת, אזוי שטייט דאך דא אמרו לו שניים אכלת חלב, אבער ביי אשם האלט ר' מאיר אויכעט. אז עדות קענען נישט מחייב זיין קיין אשם תלוי. א אשם תלוי ברענגט מען אויב ווען ס'איז וודאי געטאן די מעשה בשוגג. למשל ווען ער עסט חלב בשוגג ברענגט ער א קרבן חטאת, איז אויב ס'איז א ספק צי די זאך איז געווען חלב צי ס'איז געווען שומן ברענגט ער א אשם תלוי און דער אשם תלוי איז מכפר ביז ער וועט געוואויר ווערן, וועט געוואויר ווערן דארף מען ברענגען א חטאת.
גמרא, אשם היינו קרבן, אשם האט דעם זעלבן דין ווי קרבן, און אויב רבי מאיר לערנט אז צוויי עדות קענען אים מחייב זיין א קרבן, האלט ער אויך זיי קענען מחייב זיין א אשם, ממילא קען איך נישט אפפרעגן מה לפיו שכן מחייבו אשם, ווייל עדים זענען אויך מחייב אשם. זאגט די גמרא אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש, ווען ער אליין איז מודה ער האט פאלש געשוואוירן דארף ער ברענגען א חומש, און ווען עדות זאגן עדות אז ער האט פאלש געשוואוירן איז נישטא קיין חומש, זאגט די גמרא הא לא קשיא דאס איז נישט קיין קשיא, מיר האבן דאך פריער געזאגט רב חייא כרב מאיר סבירא ליה רב חייא האלט אזוי ווי רב מאיר. איז כי היכי דמחייב ליה קרבן מקל וחומר, אזוי ווי רב מאיר האט געמאכט א קל וחומר לגבי קרבן אם הביאוהו שניים לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל, מחייב ליה חומש מקל וחומר, דעם זעלבן קל וחומר זאגט ער לגבי חומש, ער זאגט אויב צוויי עדות קענען אים מחייב זיין מיתה, קענען זיי אים מחייב זיין א חומש, ממילא קאן איך שוין נישט אפפרעגן מה לפיו שכן מחייבו אשם, אלא זאגט די גמרא, איך קאן עדות נישט אפלערנען פון פיו, מה על הפיו, ווייסטו פארוואס ווען ער איז א מודה במקצת איז דא א חיוב שבועה, שכן אינו בהכחשה ובהזמה, ער זאגט. ער האט דעם און דעם טאג געליגן געלט ביי דעם מענטש, און עס קומען צו גיין עדות זיי לייקענען נאך, ביסט גארניט ניט שולדיג, דו האסט נישט געליגן יענעם טאג קיין געלט ווייל ביסט געווען מיט אונז, ווערט ער נישט געפטר'ט מיט דעם, ווייל הודאת בעל דין כמאה עדים, הייסט דאך איז פון דעם פיו האט א שטארקן כח, איך גלייב אים, נישט די עדות. תאמר בעדים, אבער עדות שישנן בהכחשה ובהזמה, אויב צוויי עדות זאגן עדות ר'איז חייב, נאכער קומען צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן ר'איז נישט חייב אדער זענען מזים, גייט מען נישט באצאלן דורך די ערשטע עדות, זע איך דאך פון דעם אז פיו האט א שטארקערן כח זיך מחייב זיין, דעריבער זאגן מיר אויך דא אז פיו איז מחייב א שבועה, דאס וואס פיו איז מודה א מקצת איז ער מחויב צו שווערן. אבער דארטן ווי די עדות זאגן אז ער איז שולדיג א מקצת, ווער זאגט מען זאל שווערן? אלא זאגט די גמרא, אתיא מעד אחד, איך לערן אפ, דעמאלט ווען ער איז א כופר הכל, און צוויי עדות זאגן עדות ער איז אביסל שולדיג, האט ר' חייא געזאגט ס'איז דא א חיוב שבועה, לערן איך עס אפ פון דעם דין פון עד אחד, מה דאך עד אחד שאין מחייבו ממון, איין עדות איז נישט מחייב דעם מענטש קיין געלט צו באצאלן, דאך איז דער דין מחייבו שבועה. ראובן מאנט ביי שמעונ'ען מנה, ער זאגט דו שמעון ביסט מיר שולדיג הונדערט זוז, שמעון לייקנט אינגאנצן, נאכער ברענגט ראובן איין עדות אז ער איז אים שולדיג, ליגט א חיוב אויף שמעונ'ען צו שווערן אז ער איז נישט שולדיג. און ממון קאן א עד אחד נישט מחייב זיין, א שבועה יא. עדים וואס האבן א שטארקערע נאמנות שמחייבין אותו ממון, עדות, צוויי עדות זענען דאך מחייב געלט, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שמחייבין אותו שבועה. פון דעם לערנט אפ רב חייא זיין דין, אז ראובן זאגט צו שמעונ'ן מנה לי בידך, און שמעון, איז א כופר הכל, און צוויי עדות איז דא ער איז שולדיג פֿופֿציק, דארף ער שווערן, אויף וועלכן דארף ער שווערן? שמעון דארף שווערן אז אויף די אנדערע פֿופֿציק איז ער ניט שולדיג. קומט אויס אזוי, ביי די עדות אויף וואס דארף ער שווערן? אויף דער זאך וואס די עדות זאגן עדות? ניין, עדות זאגן עדות כ'בין שולדיג פֿופֿציק. איז די פֿופֿציק וואס ס'איז דא עדות דארף מען באצאלן, נאר אויף דעם וואס זיי זאגן נישט עדות אויף דעם דארף מען שווערן, ווי איז בעד אחד? בעד אחד וואס דארף ער שווערן? דארף ער דאך שווערן אויף דעם וואס דער עדות זאגט עדות להכחיש העד, אויב אזוי פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אפלערנען רב חיא'ס דין פון עד אחד? מה לעד אחד, ווייסטו פארוואס עד אחד איז מחייב א שבועה שכן על מה שהוא מעיד, אויף דער זאך וואס דער עד אחד זאגט עדות, הוא נשבע, אויף דעם שווערט ער אז זאל אפלייקענען דעם עד אחד. תאמר בעדים, ווי איז אבער ביי די שבועה פון עדות? די עדות האבן געזאגט איך בין מחוייב פופציג, איז דאך די פופציג דארף מען באצאלן, נאר אויף וואס דארף מען שווערן? אויף די אנדערע? איז דאך שעל מה שכפר הוא נשבע, איז דארף ער שווערן, נישט וואס די עדות זאגן עדות. ווי טרעפסט דו א דין אז מען זאל שווערן אויף דעם אויך וואס אויף דעם זאגט מען נישט עדות? רש"י. אלא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אתי מגלגול שבועה דעד אחד, ס'דא א דין גלגול שבועה, איך בין מגלגל די שבועה, ווען איינער מאנט ביי דעם אנדערן קרקעות, פעלדער, און ער איז מודה במקצת. דעמאלט איז נישט דא קיין חיוב שבועה, ואין נשבעין על הקרקעות, די זעלבע זאך אז ס'איז דא עד אחד וואס די עד אחד זאגט עדות אז די קרקע באלאנגט צו דעם, דארף דער אנדערער נישט שווערן להכחיש העד, ווי איז אבער די עד אחד זאגט עדות. די תביעה איז געווען אי כלים אי קרקעות מטלטלין מיט פעלדער, און א עד אחד זאגט עדות אויף די מטלטלין, ליגט דאך שוין א חיוב אויף דעם מענטש צו שווערן אויף די מטלטלין, זאגן מיר אז ווייל ער דארף שוין שווערן אויף די מטלטלין שווערט ער אויף די קרקעות, דא אויך שווערט ער. אויף דעם וואס דער עדות זאגט עדות? ניין, דער עדות האט דאך נאר געזאגט עדות אויף מטלטלין, דאך טוט ער שווערן אויף דעם וואס ער האט נישט געזאגט עדות. איך האב דאך פריער געזאגט די גאנצע זאך פארוואס איך קען נישט אפלערנען, ווייל איך טרעף דא דעם דין, מען שווערט אויף דעם וואס מען זאגט עדות, אבער ביי גלגול שבועה זעהן מיר דאך אפילו אויף דעם וואס דער עדות זאגט נישט עדות טוט מען שווערן. דאס זאגט ער אלא אמר רב פפא אתי מגלגול שבועה מעד אחד דעד אחד זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין ראיה דארטן איז נישט דער טייטש איז אז דער עדות איז אים מחייב צו שווערן אויף די קרקעות ניין א עדות קען נאר מחייב זיין צו שווערן אויף דעם וואס ער זאגט עדות נאר ווייסטו פארוואס ער דארף שווערן אויף די קרקעות מה לגלגול שבועה דעד אחד שכן שבועה גוררת שבועה

וואס האבן אים מחייב געווען צו באצאלן, איז אים דאך מחייב צו באצאלן געלט, נישט קיין שבועה, איז דאך נישטא א שבועה זאל שלעפן א אנדערע שבועה, זאגט די גמרא, פיו יוכיח, ווען א מודה מקצת הטענה דארף שווערן, אויף וואס שווערט ער? שווערט ער דאך אויף דעם וואס מען האט געלייקנט, אויף דער זאך וואס ער האט געלייקנט און ער האט נישט מודה געווען, זע איך דאך ס'איז דא א שבועה אויף דעם וואס אויף דעם אויף וואס ער האט נישט מודה געווען, זאגט די גמרא מה לפיו, ווייסטו פארוואס פיו איז מחייב א שבועה, שכן אינו בהכחשה, ווייל אויב ס'וועט קומען צוויי עדות זאלן אפלייקענען דאס וואס ער האט מודה געווען, רעכן איך זיך נישט מיט זיי, ווייל הודאת פיו כמאה עדים. אבער שני עדים, אויב מ'וועט זיי מכחיש זיין, וועט ער דאך נישט דארפן באצאלן, דעריבער וויל מען טאקע זאגן אז שני עדים זענען נישט מחייב קיין שבועה. זאגן מיר, עד אחד יוכיח. שישנו בהכחשה, איך זע דאך עד אחד, איז דא בהכחשה אז מען קומט צו גיין מ'איז אים מכחיש, איז שטיצט זיך נישט אויף זיין עדות ומחייבו שבועה, זע איך דאך אפילו אזאן ארט וואו ישנו בהכחשה קען אויך מחייב זיין א שבועה, איז די זעלבע זאך שני עדים, כאטש ישנו בהכחשה קען מחייב זיין א שבועה, זאג מיר ווי קענסטו ברענגען פון עד אחד מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע, אין אמת'ן האט דאך פשטות די גמרא געדארפן זאגן אנדערש, מה לעד אחד שכן שבועה גוררת שבועה, אז די גמרא זאגט נישט אזוי נאר די גמרא זאגט מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע, ווייזט אויס אז כ'האב חרטה פון דעם פריערדיגן וואס די גמרא האט פריער געזאגט, איך לערן אפ פון גלגול שבועה דעד אחד, כ'דארף צו דעם נישט אנקומען יעצט, אויב איך זאג איך לערן עס אפ פון צוויי אי פון עד אחד אי פון פיו, דארף איך צו דעם נישט אנקומען. דער רשש זאגט טאקע איך דארף לערנען אויך פריער אין גמרא תאמר בעדים. שעל מה שכפר הוא נשבע, די עדות זאגן דאך נישט עדות אויף די אנדערע פופציג, דו טרעפסט ביי נאר ביי עד אחד, אויף דעם וואס ער זאגט עדות אויף דעם זאל מען שווערן, אבער דו טרעפסט נישט אויף דעם וואס מען זאגט נישט עדות מען זאל שווערן. פיו יוכיח, איך זע דאך ביי פיו א מודה במקצת הטענה, אויף דעם וואס ער לייקנט, אויף דעם טוט ער שווערן. וחזר הדין, טו איך אפלערנען פון ביידע. לא ראי זה כראי זה, איך קען נישט זאגן די סיבה פארוואס פיו איז מחייב פאר שבועה, ווייל אינו בהכחשה והזמה, זעסט דאך ביי עד אחד איז יא בהכחשה והזמה און מחייב פאר שבועה. ולא ראי זה כראי זה, כ'קען נישט זאגן די סיבה ביי עד אחד פארוואס איז מחייב פאר שבועה, ווייל על מה שהעיד נשבע, דאס קען איך אויך נישט זאגן, ווייל דו זעסט דאך ביי פיו אויף דעם וואס איך בין נישט מודה טוט ער שווערן. הצד השווה שבהן, מיט וועלכע זאכן זעען מיר פיו און עד אחד זענען גלייך, שעל ידי טענה וכפירה הן באין, ביי ביידע ביי פיו און ביי עד אחד, ער מאנט און דער אנדערער לייקנט, ונשבע איז דא א חיוב שבועה. אף אני אביא עדים, די זעלבע זאך וועל איך מרבה זיין עדות. שעל ידי טענה וכפירה הם באין, דארט איז אויך דא טענה וכפירה ונשבע מ'שווערט. תוספות פרעגט דא זייער גוט, אויב אזוי אז דו זאגסט אויב א טענה וכפירה דארף מען שווערן, כופר הכל איז דאך אויכעט דא טענה וכפירה, און דאך זאגט מען דאך מ'איז פטור פון שבועה. טייטש תוספות אז דאס וואס שטייט טענה מיינט מען טענה חשובה, דאס וואס ער מאנט איז נישט סתם געמאנט. אויב ער איז מודה במקצת זעהט מען דאך אז זיין טענה האט א ממש, וראיה ער איז דאך מודה אביסל צו אז ס'איז דא עד אחד איז דאס טענה חשובה, מ'מיינט נישט צו זאגן סתם טענה נאר מ'מיינט טענה חשובה. ממילא איז אויסגעקומען די גמרא איך לערן אפ פון פיו און עד אחד, זאגט די גמרא איך קען נישט אפלערנען פון פיו און עד אחד, מה להצד השווה שבהן, ווייסטו פארוואס ביי מודה במקצת דארף שווערן, עד אחד זאגט עדות ער איז חייב דארף ער שווערן, שכן לא הוחזק כפרן, אויף דעם וואס ער האט געלייקנט איז ער נישט קיין כפרן. ביי מודה במקצת, ווער זאגט ער איז א כפרן? אפשר איז טאקע אזוי, עד אחד זאגט ער איז יא שולדיג, עד אחד קען נישט זאגן, דעריבער זאגט מען דארטן איז דא א חיוב שבועה, תאמר בעדים, דא אין אונזער פאל, ער מאנט ביי דעם אנדערן הונדערט, און ער דער אנדערער זאגט ער איז גארניט ניט שולדיג, און עדות זאגן ער איז שולדיג פופציג, איז דאך הוחזק כפרן. דעריבער דארף איך נישט גלויבן מיט קיין שבועה. זאגט די גמרא, ובעדים מי הוחזק כפרן, אפילו ס'איז דא עדות איז ער דען א כפרן, והאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא, הכופר במלווה, איינער לייקנט אין א מלווה צי די גאנצע מלווה צי א מקצת מלווה, און עס קומט צו גיין עדות ער האט נישט געשוואוירן ס'איז נאר געווען כפירת דברים, כשר לעדות, איז ער כשר לעדות, איך זאג נישט ער איז א גזלן, ווייל מלוה להוצאה ניתנה קען זיין ער האט עס אויסגעגעבן און ער האט נישט קיין געלט טראכט ער איך וועל דערוויילע לייקען און נאכער איך באצאל בפיקדון פסול לעדות אבער כופר בפיקדון אפילו אויף א טייל פון פיקדון איז ער פסול לעדות ווייל פיקדון דארף דאך זיין ביי אים איי אפשר האט ער עס פארלוירן זאגט דער רשי עס רעדט זיך אז ס'קומט עדות און זיי זאגן אז דעמאלט איז געווען ביי אים דער פיקדון

דעריבער זאגט מען דארטן נאר, איז דא א דין אז זענען מחייב א שבועה, תאמר בעדים שישנן בתורת הזמה, אויב די עדות זאלן ווערן מוזם אין די פופציג וואס האבן געזאגט עדות, וועלן זיי דארפן באצאלן די חמישים. ממילא ווי קענסטו אפלערנען עדות פון פיו און עד אחד? זאגט די גמרא הא לקשיא, דאס איז נישט קיין קשיא. רב חייא, תורת הזמה לא פריך, דאס איז נישט קיין פירכא, ווייל אין אמת'ן א עד אחד מ'איז אים מזים ווערט דאך בטל זיין עדות, מען קען דאך אים נאר מזים זיין, נאר וואס דען, איך בין נישט מקיים ביי אים דעם ועשיתם לו כאשר זמם, דאס איז נישט דאס, דער טעם פון דעם איז, א גריעות איז דאס, ווייל עס איז נישט געווען קיין כח אין זיין עדות מחייב צו זיין ממון. דעריבער איז דארף ער נישט באצאלן, אבער נישט די טייטש איז ווייל זיין עדות זאגן איז א שטארקע עדות זאגן פון דעם עד אחד. די עצם עדות ווערט דאך יא מוזם, די עצם עדות ווערט דאך יא בטל. רשי.